אה, גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי! די שיעור היינט איז געלערנט געווארן לעילוי נשמת רבי יעקב אריה בן רבי שמשון תהא נשמתו צרורה בצרור החיים! וואס מאכן ענק מיינע חברים? כ'האב שוין לאנג נישט געהערט פון ענק, קומטס אריין מיט מעסעדזשעס! אונז גיימער היינט האבן א ביוטיפול שיעור, די תורה איז דאך אזוי לעכטיג, די גאנצע מכות סיסטעם איז געווען אזוי ווי א מלחמה, וואר סטרעטעדזשי, וויאזוי וויאזוי די מפרשים ברענגט עס עקטשועלי אראפ שפעטער אין די פרשה, פון די מדרש אז די אלע מכות זענען געווען אזוי ווי א מלך בשר ודם וואלט געקומען מלחמה האלטן מיט א אנדערע לאנד, קודם צוברעכט מען די וואטער סופליי, האט מען קודם געשלאגן די וואסער מיט בלוט, און אזוי ווייטער און ווייטער, מען וועט שפעטער אויסשמועסן פונקטליך די גאנצע סיקווענס אז יעדע מכה איז געווען אזוי ווי איין לעוועל ארויף, אזוי ווי מען פירט זיך טאקע ביי א מלחמה, ביי מלחמת בשר ודם. סאו למעשה א שטיקל ריקעפ אז אונז האלט מיר דא אז די אייבישטער האט געזאגט פאר משה גיי צו פרעה זאג אים ער זאל ארויסשיקן די אידן האט משה געזאגט איך קען דאך נישט אני ערל שפתים האט די אייבישטער געזאגט איך וועל דיך מיטשיקן אהרן און די תורה האט אריינגעהאקט מיט די יחוס פון משה ואהרן פון ווי זיי שטאמען און נאכדעם האט נעכטן האבן מיר געשמועסט אז די אייבישטער האט געזאגט פאר משה און אהרן גייטס צו פרעה און דאס וועט זיין די סיקווענס אוו עווענטס אז קודם וועט ער ענק נישט אויסהערן ביז מכת בכורות דעמאלטס וועט ער ענק ארויסשיקן אבער יעצט קומט שוין די עקטשועל ציווי ווי די אייבערשטער זאגט נאכדעם וואס די תורה האט געענדיגט אז משה איז געווען די און די עידזש אהרן איז געווען די און די עידזש און זיי האבן אויסגעפאלגט פונקטליך וואס די אייבערשטער האט זיי געזאגט, זאגט די תורה, הייבט די טאקע טאקע די תורה אן זאגן פונקטליך וואס די אייבערשטער האט געזאגט פאר משה זאל גיין טון און די גאנצע סיקווענס אוו עווענטס וואס איז געשען ביי די מכות, ויאמר ה' אל משה, אונז הייב מיר דא אן רביעי, ויאמר ה' אל משה ואל אהרן לאמר, סאו, כ'האב סתם געטראכט, כ'האב עס נישט געזען אין ערגעץ, באט קען זיין ס'דא א מקור אויף דעם, אז ויאמר ה' אל משה, די דיבור איז געזאגט געווארן צו משה, און ואל אהרן לאמר, צו אהרן האט ער געזאגט, דו גיי זאג איבער, זאג איבער וואס משה גייט דיך זאגן. סתם אינטערעסאנטע דיוק. בקיצור ויאמר ה' אל משה ואל אהרן לאמר, כי ידבר אליכם פרעה, ווען פרעה וועט רעדן צו ענק, לאמר, דאס הייסט ווען ענק וועלן קומען נאכאמאל צו פרעה, און אים זאגן ער זאל ארויסשיקן די אידן, און ער וועט ענק זאגן, אז ווער איז דער באשעפער, און ער וועט אימפלייען, ס'הייסט ער מוז עס אפילו נישט זאגן במלוא מובן המילה, תנו לכם מופת, אז געב מיך א סימן אז דער ווער ס'האט דיר געשיקט איז א איז א עכטער באשעפער, נאר ער וועט דאס אימפלייען, ער וועט זאגן אז איך ווייס נישט ווער דער אייבערשטער איז, מילא וועט מען מיינען פון זיינע ווערטער אז ער דארף א סימן אז ס'איז טאקע דא א באשעפער אויף די וועלט, תנו לכם מופת, געב אונז א צייכן. אז דער וואס האט ענק געשיקט איז לעדזשיט, און ואמרת אל אהרן זאלסטו דעמאלטס זאגן פאר אהרן אז קח את מטך נעם דיין שטעקן, סאו עס איז א גאנצע מחלוקת צי דאס איז משה רבינו'ס שטעקן די פערציג סאה'יגע שטעקן פון סנפיריון, אדער עס איז אהרן'ס שטעקן, מען וועט שפעטער זעהן א דיוק לויט די מאן דאמר וואס זאגט אז קח את מטך גייט ארויף אויף אהרן'ס שטעקן וועט מען שפעטער זען א דיוק אז אז ס'איז מדויק אין פסוק אז ס'מאכט סענס אז ס'איז געווען אהרן'ס שטעקן אבער בקיצור קח את מטך נעם דיין שטעקן אדער משה'ס אדער אהרן'ס און והשלך לפני פרעה ווארף עס פאר פרעה און יהי לתנין און זאג ארויס מיט דיין מויל שטילערהייט אז דאס זאל ווערן א תנין און עס זאל ווערן א שלאנג און ווען ס'קומט אן זאל עס טאקע ווערן א שלאנג אזוי פרעה זאל נישט זאגן אה דו האסט בעצם אראפגעשאסן די שטעקן דו האסט נישט געוואוסט וואס ס'גייט ווערן צו ס'גייט ווערן א לייב צו א בער ניין ניין ניין ער זאל זאגן יהי לתנין עס זאל ווערן א שלאנג און פרעה זאל טאקע זען אז ס'איז טאקע געווארן א שלאנג לויט וויאזוי דו האסט געזאגט, זאגט דער הייליגער רשי מופת, דאס איז א אות, א צייכן, להודיע שיש צורך במי ששולח אתכם, אז ס'איז דא, אז אז דער וואס האט אים געשיקט איז עקטשעלי קעיפעבל, ער איז א קעיפעבל באשעפער, ער האט ער האט מאכט. סאו למעשה די אידן האבן אויך באקומען א צייכן, זיי האבן אויך באקומען דעם דעם דעם אות, אבער זיי האבן נישט געדארפט א צייכן אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, זיי האבן געוואוסט אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, זיי האבן נאר געדארפט א צייכן אז דער באשעפער האט טאקע געשיקט משה אלס שליח. זיי האבן זיי האבן געוואלט וועריפייען דעם שליח נישט דעם עצם באשעפער. פרעה אבער וויל דאך וועריפייען דעם עצם באשעפער חס ושלום צו ער צו ער האט עפעס מאכט צו ער איז צו צו ער צו ער קען טוהן וואס ער זאגט אז ער גייט טוהן מילא וועגן דעם איז עס א מופת אז דער וואס שיקט איז איז איז א גוטער באשעפער אזוי לייגט דער ספורנו אראפ. בקיצור לתנין וואס איז לתנין? מיינט א נחש א שלאנג סאו עס איז בעיסיקלי דא צוויי מיני שלענג עס איז דא וואטער בעיסד שלענג און עס איז דא ערד בעיסד שלענג די וואטער בעיסד שלענג הייסן תנינים. און די ערד בעיסד שלענג הייסט נחש, אבער ביידע מיינען א שלאנג. ויבא משה ואהרן איז טאקע נאך די דיבור פונעם הייליגן באשעפער האט איז משה ואהרן האבן משה ואהרן אויסגעפאלגן זענען געקומען אל פרעה ויעשו כן זיי האבן טאקע אזוי געטון ס'הייסט זיי האבן אנגעהויבן בעטן אז שיק ארויס די אידישע קינדער און נאכדעם האט פרעה ריפיוזד און ער האט געזאגט מי ה' אשר אשמע בקולו. סאו סאו כאשר צוה ה' האבן זיי טאקע אויסגעפאלגט דאס וואס דער אייבערשטער האט זיי געטון און זיי האבן קודם געווארנט און קודם געבעטן און נאכדעם זעענדיג אז פרעה וויל נישט איז וישלך אהרן את מטהו האט אהרן אראפגעווארפן זיין שטעקן לפני פרעה ולפני עבדיו און ער האט עס אראפגעווארפן פאר יעדעם און ויהי לתנין און עס איז טאקע געווארן א שלאנג אזוי ווי דער אייבערשטער האט געזאגט ויקרא גם פרעה האט פרעה געזען וואו וואס טוט מען דא. האט ער גערופן אויכעט זיינע חרטומים, וואס איז די גם פרעה, דאס הייסט ער האט אויכעט געטוהן דאס וואס זיי האבן געטוהן, דו דו האסט בעיסיקלי געשיקט א שליח אהרן זאל טוהן דיין מופת, האט ער איך וועל מיך אויך רופן מיינע מיינע משרתים זאלן טוהן מיין זאלן טוהן די מופת, און ער האט גערופן אויכעט צו זיינע חכמים און למכשפים, זייערע כישוף מאכערס און ויעשו גם הם זיי האבן אויכעט געמאכט די זעלבע טריק, אז זיי האבן אראפגעווארפן זייערע שטעקענעס און ס'איז געווארן שלענג. ויעשו גם הם חרטומי פרעה בלהטיהם מיט זייערע שפרעכונגען, כן, אזוי ווי אהרן האט טאקע געטון. זאגט די הייליגע רשי בלהטיהם מיינט בלחשיהון אזוי ווי די תרגום טייטשט בלחשיהון מיט זייערע שפרעכונגען, אבער זאגט רשי ואין לו דמיון במקרא, כ'האב נישט נאך א ווארט וואס זאל דיך קענען ברענגען רעפרענס אז ס'מיינט טאקע שפרעכונגען, אבער זאגט רשי אז ויש לדמות לו צו די פסוק להט החרב המתהפכת וואס שטייט דארטן אין בראשית ווען די אייבערשטער האט פארטריבן אדם הראשון פון גן עדן האט ער אוועקגעשטעלט דארטן די מלאכי חבלה, וואס האט אויסגעקוקט אזוי ווי ווי שווערדן, אויסגעשארפטע שווערדן וואס דרייען זיך קאנסטענטלי ארום, סאו מילא דומה שהיא מתהפכת על ידי לחש, די די שווערדן וואס דרייען זיך דארט ארום קוקט אויס ווי ס'דרייט זיך ארום דורך א לחש, מילא קען איך עס צוזאמברענגען, אלדאו דארטן איז די טייטש להט די שארף די שארפע שווערדן, אויסגעשארפטע שווערדן, אבער וויבאלד ס'שטייט אין די קאנטעקסט פון פון א קאנצעפט פון לחש, קען עס דא קען דא די להטיהם די להט, פון די פסוק אויכעט מיינען אן אנשפרעכונג איז וישליכו, סאו וואס האבן זיי געטון די אלע חרטומי, וישליכו איש מטהו גראדע אויפן פאריגן פסוק גם פרעה זאגט די מדרש אז זיין ווייב אויכעט די חרטומים און אויכעט זיין ווייב, די גם איז א ריבוי אז זיין ווייב אויך זיין ווייב, די פרעה'ס ווייב איז געווען פון די גרעסטע כישוף מאכערס דארטן אין מצרים, וישליכו איש מטהו יעדער אלע מענטשן ארום פרעה האבן אראפגעווארפן זייערע שטעקן, און ויהיו לתנינים און עס איז אויך געווארן איבערגעדרייט פאר שלענג, און ויבלע זאגט אבער די תורה אז ויבלע מטה אהרן את מטותם, די אהרן שטעקן ווען עס איז שוין צוריק געווארן פון א שלאנג צו א שטעקן, הערשט דעמאלטס האט עס איינגעשלינגען זייערע שלענג זייערע שטעקענעס, זאגט די הייליגע רשי ויבלע מטה אהרן מאחר שחזר ונעשה מטה, נאכדעם וואס אהרן'ס שלאנג איז צוריק געווארן פאר א שטעקן, איז בלע את כולם האט עס איינגעשלינגען יעדעם איינעם, סאו איך האב פאר דיר א קשיא, האט עס איינגעשלינגען, סאו איך ווייס אז אהרן'ס שטעקן איז צוריק געווארן א שטעקן פאר עס האט איינגעשלינגען. אבער זייערס זענען געווען נאך שלענג ווען מ'האט עס איינגעשלינגן, ווען די שטעקן האט עס איינגעשלינגן, אדער זייערס איז שוין אויך געווען צוריקגעקערט צו א שטעקן ווען מ'האט עס איינגעשלינגן? כ'בין נייגעריג וואס דו האסט צו זאגן, צו דו קענסט מיר שיינען לייט אויף דעם, סאו קום אריין צו די מעסעדזש באקס מיט א תירוץ. סאו וויבאלד פרעה האט געזען אז זיינע כישוף מאכערס מאכן די זעלבע איז ויחזק לב פרעה פרעה'ס הארץ איז הארט געווארן ולא שמע אליהם און ער האט נישט צוגעהערט צו צו משה און אהרן, הע ענק זענען סתם כישוף מאכערס, מיינע כישוף מאכערס מאכן דאך די זעלבע, כאשר דבר השם, אזוי ווי טאקע די אייבישטער האט פאראויס געזען אז פרעה'ס הארץ גייט הארט ווערן. אבער ער האט דאס נישט געזאגט פאר משה און אהרן, ער האט נישט געזאגט אז מיין הארץ איז הארט און איך וויל נישט צו הערן צו ענק און ענק האבן גארנישט צו טון, סאו האט דער אייבערשטער געדארפט קומען לאזן וויסן פאר משה און אהרן אז פרעה וויל זיך נישט צו הערן צו ענק, פרעה האט נישט האט אפגעלאכט פון ענק פון ענקער מופת, ויאמר ה' אל משה כבד לב פרעה, פרעה'ס הארץ איז הארט, מאין לשלח העם, ער וויל נישט ארויסשיקן דאס פאלק, זאגט רש"י כבד איז נישט א לשון עבר ס'איז הארט געווארן, נאר כבד מיינט ס'איז הארט, זיין הארץ איז הארט, תרגומו יקיר, אזוי ווי די תרגום זאגט יקיר ס'איז הארט, נישט. ולא אתיקר, ס'איז הארט געווארן א לשון עבר. מפני שהוא שם דבר. ס'איז א זאך. ס'איז הארט. נישט ס'איז געווארן הארט. און ברענגט זיך רש"י א ראיה פון פרשת יתרו שטייט דארטן כי כבד ממך הדבר ווען יתרו זאגט פאר משה רבינו אז די לאסט פונעם פאלק איז שווער אויף דיר. איז נישט שווער געווארן אויף דיר. נאר ס'איז שווער אויף דיר. זעה איך דארטן איז אויך די כבד איז א לשון שם איז א שם דבר נישט קיין לשון עבר. די זעלבע זאך דא. כבד לב פרעה איז די טייטש פרעה'ס הארץ איז הארט.

ווייל ער האט זיך געמאכט ווי א באשעפער, און ער פלעגט דארטן גיין אין בית כסא, און ונצבת לקראתו על שפת היאור זאלסט שטיין אין פראנט פון אים אויפן בארטן פונעם וואסער, אזוי ווי צו עקספאוזן זיין ליגנט, אזוי ווי צו אים צו זאגן בעיסיקלי איך ווייס פונקטליך וואס דו טוסט דא, און והמטה אשר נהפך לנחש, שטייט נישט אשר נהפך לתנין, נאר והמטה די שטעקן וואס איז געווארן איבערגעדרייט לנחש צו א שלאנג, תקח בידך זאלסטו נעמען אין דיין האנט, כדי זאלסט קענען ברענגען אויף אים די מכת דם. סאו פון דא זענען די מפרשים וואס ווילן זאגן אז ס'איז יא געווען מטה אהרן דאס וואס איז געווארן יעצט לתנין, און נישט מטה משה, ווייל ס'שטייט והמטה אשר נהפך לנחש, דאס איז דאך געווארן פאר א נחש ווען דו האסט געוויזן די מופת פאר די אידן אז זיי זאלן דיך גלייבן אז דער אייבערשטער האט דיך געשיקט פון די סנה. סאו די אהרן שטעקן איז אבער געווארן א תנין. די אנדערע זאגן ניין, תנין און נחש איז אינטערטשעינדזשעבל, ס'איז די זעלבע זאך. ממילא קענסטו נישט פון דא אויפדרינגען אז ס'איז אז ס'איז משה שטעקן, אדער ס'איז אהרן שטעקן. סאו. דאס איז עס, סאו הנה יוצא המימה, זאגט די הייליגע רשי לנקביו ער גייט דארט ארויס אין בית הכסא שהיה עושה עצמו אלוקי, ער האט זיך געמאכט פאר א באשעפער, ואומר און ער האט געזאגט שאינו צריך לנקביו, ומשכים, און ער פלעגט אויפשטיין פרי ויוצא לנילוס און ער פלעגט ארויסגיין צום נילוס, און די תוס' השלם לייגט צו אז ער פלעגט אריינגיין טיף אין די נילוס אזוי ווי כאילו זאגן פאר זיינע משרתים אז ער גייט זיך פשוט באדן, און דארטן האט ער געמאכט זיינע צרכים, און ועושה שם צרכיו, סאו במילא. אז דו וועסט קומען צו אים צופרי און וועסט אים עקספאוזן, וועסט אים וועסט אים זאגן אז איך ווייס דיין ליגנט, וועט ער זיך דערשרעקן פון דיר. איז ואמרת אליו זאלסטו זאגן צו אים, השם אלקי העברים דער באשעפער פון די אידן שלחני אליך האט מיך געשיקט צו דיר לאמור, שלח את עמי שיק ארויס מיין פאלק און ויעבדוני זאלן זיי זאלן מיך דינען במדבר, און והנה לא שמעת עד כה און דו האסט מיך נאכנישט צוגעהערט ביז אהער ווייל איך האב דיך שוין געבעטן צוויי מאל און דו האסט מיך אויסגעלאכט און דו האסט נישט צוגעהערט צו מיינע מופתים האסט נישט גארנישט האסט מיך געפרעגט מי השם אשר אשמע בקולו, במילא. אלע מכות וואס עס וועט אויף דיר קומען פון יעצט און ווייטער איז נאר וועגן דיין רשעות און כפירה, ווייל דו ווילסט נישט צוהערן וואס די אייבערשטער טוט און וואס די אייבערשטער הייסט, דו ווילסט נישט טון וואס די אייבערשטער הייסט, זאגט דער הייליגער רשי עד כה איז פשוט פשט, עד הנה האסט מיך נישט צוגעהערט ביז אהער, אבער ומדרשו אז ניין, דאס האט משה און אהרן אים פאראויס געזאגט פאר פרעה אז דו וועסט אונז נישט צוהערן ביזן לעצטן מינוט, עד שתשמע ממני מכת בכורות שאפתח בה בכה אמר ה' כחצות הלילה, ביי מכת בכורות שטייט די ווארט כה אמר ה' כחצות הלילה. סאו האבן זיי אים פאראויס געזאגט אז דו וועסט אונז נישט הערן ביזן לעצטן מינוט ביז מכת בכורות, אבער שטעלט זיך א קשיא, די נעקסטע פסוק שטייט דאך כה אמר ה', אויף מכת דם און אויף אלע מכות שטייט כה אמר ה', וואס עפעס מיינט די כה נאר אויף מכת בכורות, ווייל ביי מכת בכורות איז די איינציגסטע מאל וואס עס שטייט כה אויף די עצם מכה אליינס, נישט אויף די התראה, נעקסטע פסוק פסוק י"ז איז א התראה, אויף מכת דם איז א ווארענונג, מילא. די איינציגסטע מאל וואס עס שטייט כה אויף די מכה אליין איז מכת בכורות מילא האבן זיי דא פאראויס געזאגט פאר פרעה דו גייסט אונז נישט אויסהערן ביזן לעצטן מינוט סאו זאגן זיי טאקע פאר פרעה און זיי ווארענען אים אויף מכת דם כה אמר ה' אזוי האט די הייליגע באשעפער געזאגט ביז יעצט האסטו געזאגט לא ידעתי את ה' סאו בזאת תדע כי אני ה' אזוי מיט דעם נס וואס איך גיי מאכן מיט דעם מכה וואס איך גיי דיך ברענגען דעמאלטס וועסטו שוין קלאר וויסן אז איך בין די הייליגע באשעפער און נישט דו און נישט דו ביסט א באשעפער און אויך נישט די נייל איז א באשעפער נאר איך בין דער הייליגע באשעפער הנה אנכי מכה במטה איך וועל שלאגן מיט מיין שטעקן. אשר בידי וואס איז אין מיינע הענט, על המים אשר ביאור, און ונהפכו לדם, ס'גייט ווערן איבערגעדרייט לדם, פארוואס? ווייל דו הערסט אונז נישט אויס, מילא דארף דארף אויף דיר קומען פעטש. סאו דא קען נישט זיין אז די ווערטער זאל משה רבינו האבן געזאגט, ווייל משה רבינו קען דאך נישט שלאגן די וואסער אלס הכרת הטוב צום נילוס וואס האט אים אפגעהיטן, סאו אלא מאי מוז מען מוז מען לערנען ווי די חתם סופר זאגט כי אני ה' הנה אנכי מכה, די אייבערשטער זאגט די ווערטער הנה אנכי מכה איך וועל עס שלאגן, במטה אשר בידי און די אתערותא דלתתא וועט זיין מיט די שטעקן וואס אהרן האט אין זיין הענט, אדער האט עס אהרן געזאגט? ער האט איבערגעזאגט די רייד פון משה האט ער געקענט זאגן א לשון פון איך האב עס געטון. אבער בקיצור משה רבינו האט נישט געשלאגן דעם וואסער סאו ונהפכו לדם זאגט די הייליגע רשי לפי שאין גשמים יורדים במצרים די ס'גייט דאך נישט אראפ קיין רעגן צופיל רעגן אביסל יא אבער נישט גענוג אז ס'זאל אנגיסן די פעלדער און ונילוס עולה משקה את הארץ ומצרים עובדים לנילוס און וויבאלד די נילוס פלעגט ארויפקומען הויעך און ס'פלעגט אריינגיין אין די מען מעיד קענעלס צו יעדעם איינעמס פעלד און די מצרים האבן האבן האבן האבן אלס הכרת הטוב צו דעם נילוס האבן זיי געהאלטן אז דאס איז דער באשעפער ווייל דאס געבט זיי סורווייוועל, דאס געבט זיי לייווליהוד, לפיכך הלקה יראתם האט די אייבערשטער קודם געשלאגן, די ערשטע מכה האט ער קודם געשלאגן זייער אפגאט, און ואחר כך הלקה אותם, נאכדעם, נאכן שלאגן זייער אפגאט דעם נילוס, האט מען ערשט געשלאגן די מצריים אליינס. אויף דעם שטעלט זיך לכאורה א קשיא, ווייל אונז ווייסן דאך אז די מצריים האבן געדינט די שעפעלעך אויכעט, סאו אויב אזוי פארוואס קומט מכת דבר הערשט אריין אינמיטן די מכות, וואלט דאך געדארפט זיין אויכעט איינע פון די ערשטע מכות, נאר אויף דעם איז די תירוץ צוויי תירוצים, אדער. פשוט ווייל דער אייבערשטער האט זיך שוין געשלאגן איינע פון זייערע אפגעטער ממילא דארף ער נישט ווייזן אז איך בין שטערקער פון אלע ענקערע אפגעטער, די ניל איז געווען די איין עקזעמפל, אדער אז די שעפעלעך אליינס זענען נישט געווען די באשעפער, די אפגאט זייערע איז געווען די מזל טלה, ממילא וועגן דעם, וועגן די מזל טלה האבן זיי זיך מורא'דיג נוהג כבוד געווען מיט די שעפעלעך. אבער אבער סאו איז עס נישט געווען די די אפגאט אליינס ממילא וועגן דעם האט עס נישט געדארפט זיין פון די ערשטע מכות, סאו ווארענען משה און אהרן ווייטער פאר פרעה, און והדגה אשר ביאור נאכדעם וואס אלעס וואס די וואסער וועט ווערן בלוט, איז והדגה אשר ביאור און די פיש אין וואסער וועלן שטארבן, ובאש היאור און די וואסער וועט ווערן מורא'דיג פארשטינקען פון די געשטארבענע פיש און פון די בלוט, און ונלאו מצרים לשתות מים מן היאור און זיי וועלן מיד ווערן, מיד ווערן פון וואס? מיד ווערן פון טרינקען וואסער? ניין, זאגט רשי ונלאו מצרים לבקש רפואה למי היאור, צו טרעפן א רפואה, א לעזונג, א א א צו קענען טריטן קעמיקעלס צו קענען טריטן די וואסער, שיהיו ראויין לשתות כדי דאס צו קענען טרינקען. אדער ווי אונז וועלן זען שפעטער אז זיי האבן געגראבן דארטן גריבער ארום און ארום די וואסער צו טרעפן מים חיים, צו טרעפן פרישע וואסער צו טרינקען, סאו זיי וועלן מיד ווערן פון טרייען צו גראבן און טרייען צו טרעפן, טון תחבולות, צו טרעפן פרישע וואסער. איז נאך די התראה, און פרעה האט זיך נאך אלץ נישט צוגעהערט צו משה און אהרן, איז ויאמר ה' אל משה, האט די אייבערשטער געזאגט פאר משה, אמור אל אהרן, גיי רעד צו דיין ברודער אהרן, קח מטך, נעם דיין שטעקן, און שלאג דעם נילוס, און נאכדעם ונטה ידך, הייב אויף דיין הענט אויף אלע ארבע כנפות הארץ, און דאס זאל זיין על מימי הארץ, כדי צו קענען שלאגן די וואסערן פון גאנץ מצרים, און די תורה איז מפרט פונקטליך אלע וואסערן וואס זענען געווארן בלוט, על נהרותם. אויף זייערע טייכן, על יאוריהם, אויף זייערע מען מעיד קאנאלן וואס זיי האבן געצויגן פון די נילוס ועל אגמיהם, אויף זייערע לעיקס וואס ציען זיך נישט אריין און ארויס, און ועל כל מקוה מימיהם, און אלע איבעראל וואו ס'איז דא א קאלעקשאן פון וואסער, אלע בארות, אלע בורות, און ויהיו דם, און אלעס זאל ווערן איבערגעדרייט צו בלוט, און והי' דם, און ס'טאקע די תורה זאגט אז והי' דם, און ס'וועט זיין נאכדעם וואס דו וועסט זיי שלאגן וועט זיין דם בכל ארץ מצרים, ס'הייסט סיי די וואסער וואס זענען אין מצרים, סיי די וואסער וואס זענען אריינגעקומען פון דרויסן פון מצרים, און סיי די וואסער וואס די אידן טרינקען, און דער מצרי וויל מיטטרינקען, אלעס וואס דער מצרי וויל טרינקען וועט זיין בלוט, און אויכעט וועט עס זיין בלוט, און אלע וואסער, וועט זיין אלע וואסער וואס זענען אין בעצים ובאבנים, אין שטיינערנע כלים, און אין האלצערנע כלים, וועט ווערן איבערגעדרייט לדם. זאגט דער הייליגער רשי, אמור אל אהרן, סא פארוואס וואס עפעס האט אהרן געדארפט שלאגן די וואסער, און משה האט נישט געקענט, לפי שהגן היאור על משה, כשנשלך לתוכו. די די נילוס האט אפגעהיטן משה ווען מ'האט אים אריינגעווארפן דארטן, פאר בתיה האט אים ארויסגענומען, לפיכך וויבאלד ער געדארפט האבן א הכרת הטוב, קען דאך נישט זיין קיין כפית אויף איינעם וואס האט אים א טובה געטון, איז לא לקה על ידו, האט דער וואסער נישט געקענט געשלאגן ווערן דורך משה לא בדם ולא בצפרדע, וואס ביי ביידע האט מען געדארפט שלאגן די וואסער כדי עס זאל ווערן בלוט און ס'זאל ארויסקומען די פרעש, מילא וועגן דעם ולקה על ידי אהרן האט אהרן געדארפט שלאגן די וואסער, נהרותם, מיינט הם נהרות המושכות, דאס איז די ציענדיגע לעיקס, כעין נהרות שלנו אזוי ווי אונזערע לעיקס דא וואס ציען זיך אזעלכע ריווערס יאוריהם וואס איז דאס הם בריכות נגרים די מען מעיד קאנאלן וואס די מצרים האבן געגראבן העשויות בידי אדם משפת הנהר לשדות זיי האבן עס געמאכט פונעם נילוס ביז זייערע פעלדער און ונילוס מימיו מתברכין ועולה דרך היאורים ומשקה השדות די נילוס ווען די וואסער איז ארויפגעקומען אויף א העכערע לעוועל האט עס אנגעפילט די אלע מען מעיד קאנאלן און עס איז אנגעקומען די וואסער צו יעדעמס פעלד. סאו אגמיהם וואס איז דאס? דאס איז קבוצת מים אזעלכע לעיקס שאינן נובעות ואינם שאינן נובעין ואינם מושכין ס'האט נישט ס'באקומט נישט קיין סופליי פון אינדערויסן און דאס געט נישט ארויס קיין סופליי פאר א צווייטן ס'איז אזא לעיק וואס איז וואס ס'בלייבט אויף איין פלאץ אלא עומדים במקום אחד וקורין לו דאס הייסט אין א בלע"ז ווארט הייסט דאס אשטאנק. בכל ארץ מצרים, אף במרחצאות ובאמבטאות שבבתים, בכל ארץ מצרים מיינט איבעראל, סיי זייערע וואנעס, אלע זייערע פלעצער ווי זיי האבן געהאלטן וואסער, אלעס איז געווארן איבערגעדרייט לדם, ובעצים ובאבנים, מיינט דאס מים שבכלי עץ ובכלי אבן, די וואסער וואס זענען געווען געסטארט אין אזעלכע האלצערנע כלים און אין שטיינערע כלים, אלעס איז אלעס זאל ווערן וועט ווערן איבערגעדרייט לדם, איינמאל דו שלאגסט די וואסער און איינמאל דו הייבסט אויף די הענט, און ויעשו כן, משה ואהרן האבן אויסגעפאלגט דעם ציווי השם, כאשר צוה ה', זיי האבן געטון פונקטליך וואס דער אייבערשטער האט זיי געהייסן, און וירם במטה, מען האט אויפגעהויבן דאס האנט אויף די ארבע כנפות הארץ, און ויך את המים, מען האט אויך גענומען דעם שטעקן, מען האט געשלאגן דעם נילוס אשר ביאור לעיני פרעה, אין פראנט פון פרעה לעיני עבדיו, ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם, אלע וואסערן וואס זענען געווען אינעם טייך איז געווארן איבערגעדרייט לדם, און אויך איז עס טאקע מקוים געווארן פונקטליך די התראה וואס משה האט געזאגט פאר פרעה, והדגה אשר ביאור מתה, אלע פיש פונעם וואסער זענען געשטארבן, ויבאש היאור, און די וואסער איז פארשטינקען געווארן, סאו עס איז געווארן בלוט. אויף אלע דריי לעוועלס, סיי אין טעם, סיי אין ריח, און סיי אין מראה, סאיז געווארן רויט, סאיז געווארן פארשטינקען, און סיי סהאט געטעיסט ווי בלוט, און ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאור, די מצרים האבן נישט געקענט טרינקען וואסער פונעם נילוס, ויהי הדם בכל ארץ מצרים, סאיז טאקע מקוים געווארן דער התראה אז עס איז געווען בלוט אין גאנץ ארץ מצרים, און די מדרש דערציילט אז דא זענען די אידן נתעשר געווארן, ווייל די מצרים האבן נאר געקענט האבן מים חיים דורך די. דורכן קויפן וואסער פון די אידן, ויעשו כן חרטומי מצרים, אבער, זיי האבן זיך שוין געשטעלט, זיי האבן אויך נאכגעמאכט, זיי האבן אויך פרובירט נאכצומאכן בלטיהם מיט זייערע שפרעכונגען, און ויחזק לב פרעה וויבאלד זיי האבן סוקסידעד, און ס'האט אויסגעקוקט פאר א סעקונדע אז ס'איז געווארן איבערגעדרייט לדם, און ולא שמע אליהם, און מילא וועגן דעם האט פרעה נישט צוגעהערט צו משה און אהרן כאשר דיבר השם, אזוי ווי די אייבערשטער האט טאקע פאראויס געזען, פאראויס געזאגט פאר משה און אהרן אז דער פרעה'ס הארץ וועט הארט ווערן, און ער וועט ענק נישט אויסהערן. אבער עס איז געווען אסאך חילוקים צווישן אהרן'ס נס און די חרטומים'ס נס, זייער נס איז נאר געווען במראה, עס האט אויסגעקוקט אביסל רויטליך, אבער עס איז נישט געווען בריח, בטעם, עס איז נישט געווען עכט קיין, די סטראקטשער פון דעם איז נישט געווען בלוט, עס איז געווען, עס איז געבליבן וואסער, נאר די מראה האט אויסגעקוקט אזוי, און אויך איז עס נאר געווען לפי שעה פאר אפאר מינוט, ביז פרעה האט געזאגט אקעי, כ'האב שוין גענוג, כ'האב שוין געזען גענוג, און נאר איך זאל קענען דיסמיסן משה און אהרן.

אבער דער רבינו בחיי קומט אריין מיט א חידוש נפלא, ער זאגט אז גלייך ווען משה און אהרן האבן אויפגעהויבן זייער הענט און געשלאגן די וואסער, זענען די חרטומים אריינגעדזשאמפן און זיי האבן געזאגט פאר פרעה אז אונז טומיר דאס, דו זעסט אז ס'ווערט דא בלוט, אונז מיט אונזערע כישוף האבן מיר אונז דאס געטון, סאו ס'איז געווען שטותים און הבלים, ווייל בעצם איז די נס געשען דורך משה ואהרן, און זיי האבן אזויווי גענומען די קרעדיט פאר זיך, מילא האט פרעה געזאגט, אה! דאס איז נישט ענקער נס, דאס איז מיינע חרטומים'ס נס. אויך האב איך געזען א מלבי"ם, דער מלבי"ם זאגט ער ברענגט על פי רבינו בחיי, רבינו בחיי זאגט אז נאר די וואסערן וואס זענען געווען ראוי לשתיה, ראוי צו טרינקען, זענען געווארן בלוט, אבער עס זאלציגע וואסער און אלע קעמיקעלס און זאכן וואס זענען נישט ראוי צו טרינקען, דאס איז נישט געווארן בלוט, מילא זאגט די מלבי"ם אז זיי האבן גענומען אביסל פון די זאלציגע וואסערן און דאס האבן זיי געמאכט אלס בלוט, זאגט די הייליגע רשי בלטיהם, סאו פריער האט מען אונז געהאט א ווארט בלהטיהם, דארטן האט רשי געטייטשט אז ס'מיינט א לחש א שפרעכונג, דא שטייט אן א היי, בלטיהם. און דא מיינט עס אויכעט, סאו וואס איז די חילוק? ענפערט רשי, עס מיינט אויכעט א לחש, עס מיינט די זעלבע ווי בלהטיהם, בלטיהם און בלהטיהם מיינען די זעלבע זאך, ביידע מיינען א לחש, שאומרין אותו בלט ובחשאי, אז א ווארט וואס מען זאגט בסתר, אזוי שטילערהייט, באהאלטענערהייט, פארדעקט, אז קיינער זאל נישט זען ווי דו זאגסט עס, און אז עס זאל אויסקוקן ווי א גרויסע נס. אבער לכאורה שטייט דאך פאקטיש צוויי אנדערע מיני לשונות, אויב ביידע מיינען לחש, מילא זאג איין לשון פאר ביידע, אדער זאג בלהטיהם אויף ביידע פלעצער, אדער זאג בלטיהם אויף ביידע פלעצער. נו, פאר דעם ברענגט רשי אראפ די מדרש ורבותינו אמרו אז בלטיהם מיינט מעשה שדים, וואס דאס איז אויף א קלענערע לעוול, ווייל מען דארף, מען באנוצט זיך מיט אזוי ווי א אמצעי, מען באנוצט זיך מיט שדים צו טון דעם כישוף, און בלהטיהם איז מעשה כשפים, וואס דאס טוסטו אן א שד. סאו דאס איז אויף א שטערקערע פארנעם, אזוי ווי די מהרל לייגט אראפ. אבער בקיצור, וועגן דעם שטייט עס אויף צוויי אנדערע מיני וועגן, וועגן איינס איז מעשה שדים און איינס איז מעשה כשפים. די מהרל זאגט אויך, די גור אריה, אז די בלהטיהם איז אזוי ווי ס'שטייט דארטן, איז אזוי ווי מעשה כשפים וואס מ'טוט דורך די מלאכי חבלה. שדים איז אויף, זענען אויף א. א קלענערע פארנעם ווי די מלאכי חבלה, און דארטן שטייט משרתיו אש לוהט, סאו בלהטיהם איז אזוי ווי די ווארט פון לוהט, און בלטיהם איז מעשה שדים, בלט, אזוי ווי רשי האט געזאגט אז מען זאגט עס אזוי שטילערהייט, און ויחזק לב פרעה די רעזאלט איז געווען וויבאלד ער האט געזען אז זיינע כישוף מאכערס טוען די זעלבע, איז ויחזק לב פרעה לומר על ידי מכשפות אתם עושים כן. עטס טוטס די נס פון די דם דורך ענקערע כישוף, סאו מילא ברענגט רשי אראפ די מדרש אז תבן אתם מכניסין לעפריים, עטס ברענגטס אריין דא תבן צו די שטאט עפריים, וואס דאס איז א עיר שכולה תבן, דאס איז א שטאט וואס איז אנגעפולט מיט אסאך תבן, מילא וואס פעלט אויס אריינצוברענגען דא נאך תבן, אף אתם זעלבע זאך עטס משה ואהרן מביאים מכשפות למצרים שכולה כשפים, עטס ברענגטס אריין כישוף אין מצרים וואס איז אנגעפולט מיט כשפים, כאילו עטס ברענגטס אריין תבן אין די שטאט עפריים וואס איז אנגעפולט מיט תבן וואס קיינער ברויך עס נישט. און אזוי אפשפעטנדיג פון משה און אהרן איז ויפן פרעה, פרעה האט זיך אוועקגעדרייט פון זיי ויבא אל ביתו ער איז זיך אהיימגעגאנגען, און ולא שת לבו גם לזאת ער האט נישט צוגעלייגט זיין הארץ אויך נישט צו דעם, זאגט רש"י גם לזאת אויך נישט צו דעם, דאס הייסט אז קודם האט ער נישט צוגעלייגט זיין הארץ למופת המטה שנהפך לתנין, ווייל פריער האט מען דאך אים געמאכט א מופת, און אויך ולא לזה של דם ער האט זיך אויך נישט צוטון געמאכט פון דעם מופת פון בלוט, ויחפרו כל מצרים סביבות היאור זאגט דער פסוק ווייטער, אלע מצרים האבן אנגעהויבן גראבן גריבער ארום און ארום די נילוס, וואס דארטן איז די ערד אזוי ווייעך, צו טרעפן מים לשתות, צו טרעפן וואסער צו טרינקען, ווייל כי לא יכלו לשתות ממימי היאור, זיי האבן נישט געקענט טרינקען פון די וואסער פון די נילוס, וואס איז געווען אזוי פארשטינקען. סאו לויט ר' יהודה אין די מדרש. איז אז זיי האבן יא געקענט, נאר די וואסער וואס זענען געווען עקספאוזט זענען געווארן איבערגעקערט צו בלוט, אבער די וואסער אונטער די ערד נישט, מילא וועגן דעם האבן זיי געקענט גראבן און טרינקען. לויט ר' נחמיה די מדרש אז זיי האבן געטרייט, זיי האבן פרובירט, זיי האבן זיך גענומען גראבן, זיי האבן אבער געזען שפעטער אז אלע וואסער אונטער די ערד איז אויכעט קאנטעמינעיטעד מיט בלוט. און אויף דעם דא קומט אריין דער חידוש פון רבינו בחיי אז לויט די שיטה פון לויט שיטת רבי נחמיה האבן זיי געטרינקען די זאלציגע וואסער וואס די זאלציגע וואסער זענען נישט געווארן איבערגעדרייט צו בלוט מילא דאס האבן זיי געדארפט טרינקען מילא דאס וואס שטייט פריער אז זיי וועלן מיד ווערן פון טרעפן וואסער קען ארויפגיין אויכעט אויף די לויט שיטת רבי נחמיה אז זיי זענען מיד געווארן פון טרעפן וואסער אונטער די ערד מיד געווארן פון גראבן די אלע גריבער און פארציילט אונז די תורה אז וימלא שבעת ימים אחרי הכות השם את היאור און ס'האט זיך אנגעפילט זיבן טעג פון ווען דער אייבערשטער האט געשלאגן די וואסער און דעמאלטס איז די בלוט אוועקגעגאנגען, זאגט דער הייליגער רשי וימלא, סאו לכאורה וואלט געדארפט שטיין זיבן טעג איז א לשון איז אסאך טעג, נישט איין טאג, סאו וואלט געדארפט שטיין וימלאו שבעת ימים, פארוואס שטייט וימלא א לשון יחיד, נו זאגט רשי אז ס'גייט ארויף אויפן מנין, אויפן קאונט, קאונט איז יא א לשון יחיד, אלדאו די קאונט קען אינקלודן טויזנט, אבער נאך אלץ איז עס איין קאונט, יא? סאו וימלא לשון יחיד אויפן מנין שבעת ימים אויפן קאונט פון זיבן טעג שלא שב היאור לקדמותו אין די גאנצע זיבן טעג איז די וואסער נישט צוריק געווארן איז די בלוט נישט צוריק געווארן קיין וואסער פארוואס זאגט רש"י שהיתה המכה משמשת רביע חודש אלע מכות האבן משמש געווען איין וואך א פערטל חודש און וג' חלקים און דריי וואכן היה מעיד ומתרה בהם האט מען געווארנט אזוי געווען אויף אויכעט אויף אלע אנדערע מכות און מ'לערנט אלעס ארויס פון מכת דם אז ס'איז געווען ביי די ערשטע אזוי די סעט אפ. איז אלע מכות אויכעט אזוי געווען. דאס איז שיטת רש"י, ס'איז דא אנדערע מפרשים וואס ווילן זאגן אז ניין, די מכות, אלע, די מכות זענען געווען, די גאנצע זאך, סיי די מכה און סיי די התראה האבן געדויערט איין וואך, אבער בקיצור אונז גיימיר אננעמען שיטת רש"י אז יעדע מכה האט געדויערט א דוירעישן פון איין חודש, איין וואך איז געווען די עקשול מכה, און דריי וואכן האט מען האט מען געווארנט אויף די קומענדיגע מכה. סאו תם ונשלם די ערשטע מכה מכת דם, מארגן העט מען אי"ה אנפאנג שיעור אנהייבן מיט א שטיקל הקדמה אויף די מכות, אזוי ווי די די די סיסטעם פון די מכות ווייל די מכות זענען געווען איינגעטיילט אין דריי סעטס, דצ"ך עד"ש באח"ב, יעדע איינע סעט איז געווען די ערשטע צוויי מכות פון יענע סעט האט מען געווארנט, די דריטע מכה פון יענע סעט האט מען נישט געווארנט, מען וועט זעהן א סיבה מארגן פארוואס.

און די פערדע איז דאס מכת בכורות וואס ווייזט אז דער אייבערשטער האט פאוער אויף די יומען ביאינג אויך ער קען אויסהארגענען וועם ער וויל. בקיצור מ'וועט מארגן אריינגיין אין די גאנצע אריכות, מארגן וועט מען אויך זעהן די גאנצע וואר סטרעטעדזשי פון אלע צען מכות אז וואס איז סימילער צו א מלך בשר ודם אזוי ווי מ'האט אנגעהויבן די שיעור מ'וועט עס מארגן בעזר השם קאווערן, זאלסט מיר האבן א סוקסעספול דעי.